און זאגט אז ס'איז דא א ציווי אז מ'זאל זיין מתלמידיו של אהרן הכהן, וואס אהרן הכהן איז זיך געווען די גרעסטע זאכן אנהייבנדיג פון יום הכיפורים אין קודש הקדשים מקריב געווען דעמאלט אין אחת בשנה דער קודש קדשים צווישן אידן וואס דאס איז אהרן הכהן, ווי ער זאגט אין דברי הימים מקריב געווען אין קודש הקדשים פון מקום וואס דאס איז דער קודש הקדשים פון דעם מקדש, און מקריב געווען אין קודש הקדשים פון יאר וואס דאס איז דער שבת שבתון פון יום הקדוש, זאגט מען אז מתלמידיו של אהרן הכהן איז צום אלעם ערשטן וואס מען דארף נעמען פון אים איז דאס אוהב את הבריות,

נאר און אדרבה ער איז מלמד זכות אויף אים, נאר נאך מער ער ער אוהב את הבריות, ער האט אים ליב, און האט אים ליב ביז אין אן אופן ווי ער ברענגט דארט אין פרק לב, אין אן אופן פון ואהבת לרעך כמוך. און אט דאס איז אנגעזאגט געווארן אין א דבר משנה. וואס דארט איז גארנישט שייכות זאגן קיין טעות און קיין קרומקייט, ווארום יעדער טעות דארט נישט, טעה בדבר משנה איז דארט לכתחילה קיין טעות נישט, אויף אזויפיל איז די זאך קלאר און דייטליך אז ס'איז גארנישט שייכות אין דערויף זאגן עפעס וואס א רמז א פשעטל א דרייעריי וכיוצא בזה אין אן אנדער אופן. וואס גלייך בשעת מען גיבט א פרעג ביי א אידן, וואס יעדער איד וויל דאך מקיים זיין וואס שטייט אין תורה, על אחת כמה וכמה וואס שטייט אין א קלארן פסק דין אין משנה, הוי מתלמידיו של אהרן, ברענגט עס אים גלייך צו די תוצאה דערפון, אז זאל זיין אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. און דורך וואס ווערט דאס? דורך אוהב שלום ורודף שלום, נישט דורך דעם ענין פון מחלוקת, אונטערשטרייכן די חילוקים צווישן אידן, על אחת כמה וכמה נאך ערגער, מאכן היפך פון פירוד הלבבות, היפך פון ואהבת לרעך כמוך, ביז צו אויפשטעלן איין אידן רחמנא לצלן אנטקעגן דעם צווייטן, זאגט מען די התחלה אוהב שלום און נאכמער די רודף שלום, אז אפילו אז ער זעט ניט דעם שלום נאנט לעבן זיך, לאזט עס אים ניט רוען, און ער גייט ארום און לויפט ארום און יאגט נאך, ביז וואנעט ער געפינט דעם וועג אויף מאכן שלום צווישן אידן, וואס דאס איז פארבונדן, ווי געזאגט פריער, מיט אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ווי געזאגט פריער אז דער איין און איינציגער וועג אויף אמת'ן שלום צווישן אידן און ניט אידן, דערפון אויכעט פארשטאנדיג צווישן איין איד מיט א צווייטן, איז דאס דער וועג פון תורה, און ניט חס ושלום אז דאס מיינט אז דער וואס איז דערוויילע נאך ניט קיין גרויסער למדן האט ער מיט דעם ניט וואס צו טאן, זאגט מען אז אפילו אז יענער איד איז מער ניט ווי א בריאה של הקדוש ברוך הוא און ער ווייס נאך גארניט וואס תורה איז, הייבט זיך גלייך אן מקרב זיין דעם אידן צו תורה, ניט רחמנא ליצלן ער טרייבט אים חס ושלום, אדער ער פייניגט אים חס ושלום, אדער ער זאגט אים שווערע ווערטער חס ושלום, נאר ער גייט צו צו אים אין אן אופן פון ומקרבן,

און אין די ווערטער הייבט מען אן לערנען מיט תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אז דאס געהערט ניט צו געציילטע אידן חס ושלום, די תורה איז אפגעגעבן געווארן בירושה צו יעדער אידן און צו אלע אידן וויבאלד אז זיי געהערן און זיי זענען א טייל פון קהילת יעקב. ס'איז דא חילוקים צווישן אידן, ווי געזאגט פריער ביי אהרן הכהן איז דא דער אהרן הכהן און דערנאך איז דא די בריות, אבער זיי שטייען צווישן זיך אין אן אופן אז ער איז אוהב את הבריות, און ניט נאר ער האט זיי ליב און טוט אין דערויף גארניט, נאר ומקרבן לתורה, ער טוט אין דערויף און לייגט זיך אריין אין דערויף, ביז ווי ער זאגט אין אבות דרבי נתן, אז אהרן האט זיך ניט גערעכנט מיט די שטארקייט און מיט די הארטקייט ביז וואנעט אז ער האט משנה געווען מפני השלום און האט געזאגט א אידן ער זאל וויסן זיין אז דער צווייטער איד איז זיינער אן אוהב און פארוואס איז ער משנה מפני השלום דערפאר וואס אזוי שטייט אין תורת אמת און פארוואס זאגט אזוי תורת אמת דערפאר וואס דער שינוי איז דאס מער ניט ווי בחיצוניות, און יעדער איד צו א צווייטן אידן שטייט אין אן אופן של אהבה און אהבה עצמית, בדוגמא פון אהבת אב לבן, וואס דאס פועל'ט אויכעט אן אהבה צווישן די בנים, כידוע דער משל אין דעם מגיד'ס ספרים בתחילתם, סיי אין אור תורה, און סיי אין ליקוטי אמרים, און ווי אויכעט אנגעדייטעט אין פרק לב אין תניא, אז ואהבת לרעך כמוך, איז דאס א זאך וואס מען קען דאס מקיים זיין מיט דער גאנצער שלימות, דערפאר וואס ואב אחד לכולנה, און הנשמות כולן מתאימות אז מען איז אחים ממש, און ווי אויכעט אנגעדייטעט אין ירושלמי, אז דאס איז נאך מערער, דאס איז טיילן פון דעם זעלבן גוף, אף על פי וואס דאס איז איין יד, יד ימין, און די צווייטע איז בדוגמא פון יד שמאל, יד כהה. ווי געבראכט אויכעט בארוכה אין דעם ספר המצוות פון צמח צדק, און אויכעט מבואר אין די מאמרים פון נשיא דורנו פונעם רעבן דעם שווער אין די מאמרים ובפרט אין קונטרס החלצו פון דעם רעבן נשמתו עדן ווי אזוי דאס איז א קומה שלימה און ווי אזוי איז דאס איין קומה לאחדים כאחד דערפאר וואס ניצבים לפני הוי' אלוקיכם א יעדער איד אין וואס פאר א מעמד ומצב ער זאל נישט שטיין איז זיין אמת איז אז ער וויל ממלא זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון, כולל אויכעט דעם ואהבת לרעך כמוך, ס'מער ניט אז ס'קען זיין אז לפי רגע איז יצרו אנסו, ווי דער פסק דין פון דעם רמב"ם, בשעת מ'איז מבטל דעם אונס, דעם לחץ, דעם אונס פון דעם יצר, איז אט אט דעמאלט ווערט ביי אים נתגלה. און אז דאס איז דער שינוי געווען מער ניט בחיצוניות, ווארום דער אמת און אין פנימיות איז ער אן אוהב את ישראל חברו, וויבאלד אז דאס איז מורשה קהילת יעקב, ער געהערט צו דער זעלבער קהילה.